בעזרת השם יתברך, מסכת תענית דף ז, מ'הייבט אן דף ז עמוד א', אויבן, אמר רבי אבהו, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רבי אבהו, האט רבי אבהו געזאגט, גדול יום הגשמים מתחיית המתים, א טאג וואס רעגנט איז חשוב'ער און גרעסער פון תחיית המתים, פארוואס? דאילו תחיית המתים לצדיקים, תחיית המתים איז נאר פאר צדיקים, רשעים עלן דאך נישט אויפשטיין פאר תחיית המתים רש"י ברענגט א פסוק ווי מ'לערנט עס ארויס, אבער ואילו גשמים, רעגן, איז בין לצדיקים בין לרשעים, רשעים האבן אויך הנאה פון רעגן, און ממילא זעהן מיר אז א רעגן טאג איז גרעסער פון תחיית המתים. זאגט די גמרא, פליגא דרב יוסף, רבי אבהו קריגט זיך אויף רב יוסף, דאמר רב יוסף, ווייל רב יוסף האט געזאגט אז מתוך שהיא שקולה כתחיית המתים, א טאג וואס רעגנט איז פונקט אזוי גרויס ווי תחיית המתים, פארוואס ווייל אזוי ווי תחיית המתים לעבט אויף א טויטע מענטש די זעלבע זאך די רעגן לעבט אויף די ערד ס'איז דא וואס צו עסן מענטשן קענען לעבן, איז פארדעם זאגט רב יוסף היות זענען ביידע גלייך, קבעוה בתחיית המתים. האבן חכמים טאקע קובע געווען די ענין פון רעגן משיב הרוח אין די ברכה פון תחיית המתים, זעהן מיר אז רב יוסף האלט אז א יום הגשמים איז פונקט אזוי גרויס ווי תחיית המתים נישט שוין גרעסער, רבי אבהו האט געזאגט ס'איז גרעסער, און די צוויי קריגן זיך, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה, א טאג וואס ס'רעגנט איז פונקט אזוי גרויס ווי דער טאג וואס איז געגעבן געווארן די תורה, שנאמר, אזוי שטייט אין פסוק, אין האזינו, יערוף כמטר לקחי, משה רבינו זאגט אז יערוף כמטר זאל טראפן ווי רעגן לקחי, לקחי וועט מען שוין זעהן מיינט די תורה, זעהן מיר אז דער פסוק שטעלט צו די תורה צו רעגן, ואין לקח אלא תורה, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, און ממילא זעהן מיר אז יום הגשמים איז פונקט אזוי גרויס כיום שניתנה בו תורה, רבא אמר, רבא זאגט אביסל אנדערש, זאגט רבא יותר מיום שניתנה בו תורה, א טאג וואס רעגנט איז נאך חשוב'ער ווי דער טאג וואס איז געגעבן געווארן די תורה, פארוואס? שנאמר יערוף כמטר לקחי, מי נתלה במי, ווער איז תלוי אין וועם, הוי אומר קטן נתלה בגדול, ס'הייסט אז ווען מ'זאגט איינער איז אזוי ווי א צווייטן, איז פשט דער אנדערער דער צווייטער איז נאך חשוב'ער, און ממילא אז משה רבינו זאגט יערוף כמטר, אז די תורה זאל זיין אזוי ווי רעגן איז פשט די רעגן איז נאך חשוב'ער, זעהן מיר אז א יום הגשמים איז נאך חשוב'ער ווי א יום שניתנה בו תורה. זאגט די גמרא ווייטער, רבא רמי, רבא האט געפרעגט א סתירה פון צוויי פסוקים, כתיב שטייט יערוף כמטר לקחי, וכתיב תזל כטל אמרתי, זעהן מיר אז ס'איז צוגעגליכן די תורה צוגעגליכן צו מטר, און אויך כטל. וואס איז די חילוק צווישן מטר און טל? איז טל קומט אראפ רואיג בנחת, מטר קומט שטארק אראפ, און ממילא לערנט מען פון דעם אז אם תלמיד חכם הגון הוא, טאמער ס'איז א תלמיד חכם וואס פירט זיך ווי ס'דארף צו זיין, איז כטל, דארף מען זיך פירן מיט אים כטל, בנחת, וואס טייטש מ'דארף זיך אויסלערנען פון אים, מ'דארף זיך אפלערנען פון אים, ואם לאו, טאמער א תלמיד חכם פירט זיך נישט ווי ס'דארף צו זיין, עורפהו כמטר, דארף מען זיך פירן מיט אים עורפהו זאגט רש"י מ'דארף אים הרג'נען, וואס טייטש מ'טאר זיך נישט אפלערנען פון אים, מ'דארף זיך פירן שארף מיט אים. זאגט די גמרא תניא, מ'האט געלערנט א ברייתא, היה רבי בנאה אומר, כל העוסק בתורה לשמה, איינער וואס איז טאקע עוסק תורה לשמה, ווי רש"י זאגט, ער וויל לערנען די תורה, נישט כדי צו ווערן גערופן א רבי, כדי צו זיין חשוב, נאר ווייל ער וויל באמת לערנען די באשעפער'ס תורה, איז פאר אים איז תורתו נעשית לו סם חיים, איז די תורה ממש א סם חיים, שנאמר, אזוי ווי מען זעט אין פסוק שטייט אין פסוק עץ חיים היא למחזיקים בה, אז די תורה איז א עץ חיים, ואומר אין א צווייטע פסוק שטייט רפאות תהי לשרך, אז די תורה איז א ענין פון א רפואה, ואומר אין אן אנדערע פסוק כי מוצאי מצא חיים, און ממילא זעהן מיר אז איינער וואס איז עוסק בתורה לשמה, איז די תורה פאר אים א ענין פון חיים פון רפואה, אבער וכל העוסק בתורה שלא לשמה, איינער וואס איז עוסק שלא לשמה, נעשית לו סם המוות, איז די תורה ממש א סם המוות. תוס' שמועסט אויס אוודאי מען זעהט אסאך פלעצער אין ש"ס אז מען דארף עוסק זיין בתורה מתוך שלא לשמה בא לשמה, ס'איז נישט אזא עוולה אז מען לערנט תורה שלא לשמה, נאר ס'דא צוויי סארט שלא לשמה זאגט תוס', ס'דא א שלא לשמה וואס א מענטש וויל כבוד פון די תורה, אזא שלא לשמה נאכנישט קיין סם המוות, ס'דא אבער איינער וואס לערנט תורה שלא לשמה וואס טייטש לקנטר, זיך צו קריגן מיט אנדערע, זיך צו טענה'ן מיט אנדערע ממש אויף שלעכטע כוונות, אזא סארט שלא לשמה איז א סם המוות, שנאמר, אזוי ווי שטייט טאקע אין פסוק,

לערן אונז פאר עפעס א דבר הלכה, אמר ליה האט ר' זירא געזאגט חלש לבאי ולא יכילנא, איך בין שוואך, די הארץ איז שוואך, איך קען נישט יעצט לערנען, האט ער אים געזאגט לימא מר מילתא דאגדתא, זאג כאטש נאך עפעס א אגדתא, אמר ליה האט ר' זירא געזאגט הכי אמר רבי יוחנן משם רבי יוחנן, מאי דכתיב, וואס שטייט אין פסוק כי האדם עץ השדה, וואס טייטש שטייט דארט אין די פסוקים כי תצור אל עיר ימים רבים,

ווייל כי האדם עץ השדה לבא מפניך במצור, ס'טייטש די תורה פרעגט א נוסח פון א שאלה, איז דען א אדם עץ השדה? ס'טייטש וועם ביסטו געקומען פאנגען? ביסט געקומען פאנגען מענטשן נישט ביימער, איז וואס ווילסטו פון די ביימער? האק נישט אפ קיין פירות ביימער, אזוי שטייט דארט אין די פסוק, ווייטער שטייט אין די פסוקים דארט אז טאמער ס'איז נישט קיין פירות בוים דאס מעג מען יא אפהאקן, איז אבער על כל פנים אין די פסוק שטייט טרוקן טאמער מען לערנט נישט א נוסח פון א קשיא, נאר טאמער מען ליינט טרוקן, שטייט כי האדם עץ השדה, אז א מענטש איז ווי א בוים, שטעלט זיך די קשיא וכי אדם עץ השדה הוא, איז דען א מענטש א בוים? פארוואס פארגלייכט טאקע דער פסוק א מענטש צו א בוים? אלא נאר, מען דרש'נט פון דעם א היקש פון א מענטש צו א בוים, משום דכתיב שטייט ווייטער אין פסוק כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, אז א בוים וואס וואקסט אויף דעם פירות טאר מען נישט אפשניידן, וכתיב און שטייט ביי א בוים וואס וואקסט אויף אים נישט קיין פירות, אותו תשחית וכרת, אזא סארט בוים קען מען יא אפשניידן, און ממילא זעהן מיר אז ס'איז דא אזעלכע ביימער, ביימער וואס קומט פון דעם פירות, וואס מען טאר נישט אפשניידן, און ס'דא ביימער וואס מען מעג יא אפשניידן, און ס'שטייט כי האדם עץ השדה ס'טייטש אז א מענטש איז צוגליכן צו א בוים, אז ביי א מענטש איז אויך אזוי, ס'דא א מענטש וואס ס'איז גוט זיך אפצולערנען פון אים, און ס'דא א מענטש וואס מען דארף זיך מתרחק זיין פון אים, מען דארף אוועקלויפן דעם, כיצד, אם תלמיד חכם הגון הוא ס'טייטש ער פירט זיך ווי ס'דארף צו זיין, איז ער איז דומה צום ממנו תאכל ואותו לא תכרות. צו א בוים וואס מען טאר נישט אפשניידן, מען דארף זיך אפלערנען פון אים, ואם לאו, א תלמיד חכם וואס איז נישט קיין תלמיד חכם הגון, אזא איינער וואס לערנט תורה שלא לשמה ווי מען האט געזען, און אזא סארט, איז אותו תשחית וכרת, פון אים דארף מען אנטלויפן. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב חמא ברב חנינא, מאי דכתיב, שטייט אין פסוק, ברזל בברזל יחד, וואס טייטש א אייזן שלייפט אויס א צווייטע אייזן, לומר לך, מה ברזל זה אחד מחדד את חברו, אזוי ווי א אייזן שלייפט אויס א צווייטע אייזן, מיט איין מעסער קען מען שארף מאכן א צווייטע, אף שני תלמידי חכמים, מחדדין זה את זה בהלכה, זעלבע זאך תלמידי חכמים זענען מחדד איינער דעם צווייטן, זאגט די גמרא ווייטער אמר רבה בר בר חנה, למה נמשלו דברי תורה כאש, שנאמר הלא כה דברי כאש נאם השם, פארוואס איז תורה נמשל לאש, לומר לך מה אש אינו דולק יחידי, אזוי ווי א פייער ברענט נישט אויף איין האלץ אליין מען דארף אפאר העלצער צוזאמען, אף דברי תורה אין מתקיימין ביחידי, די זעלבע זאך דברי תורה קען א מענטש אליין נישט לערנען מען דארף לערנען מיט א חברותא, איינער זאל מחדד זיין דעם צווייטן איינער זאל פרעגן דעם צווייטן, אזוי קומט מען צו צו אמת פשט, והיינו דאמר רבי יוסי בר חנינא מאי דכתיב שטייט אין פסוק, חרב על הבדים ונואלו, וואס בפשטות גייט דער פסוק ארויף אויף די בבל אויף די בבלים, אז חרב על הבדים, חרב איז טייטש א שווערד זאלן געהארגעט ווערן, דער אייבערשטער וועט זיך נוקם זיין אין די בבלים וואס ווערן גערופן בדים, בדים איז מלשון בדאים שקרנים, ונואלו, און זיי וועלן ווערן טיפשים וואס טייטש מ'וועט זיי קענען אלס טיפשים און עס גייט ארויף אויף די בבלים אבער די גמרא דרשנ'ט עס חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שעוסקין בד בבד בתורה וואס טייטש חרב אויף תלמידי חכמים ס'איז דאך א לשון סגי נהור וואס לערנען בד בבד לערנען אליין תורה איינער וואס לערנט אן א חברותא איז חרב וואס טייטש ס'קומט אים אן עונש ולא עוד נישט נאר דאס אלא שמטפשים זיי ווערן טאקע טיפשים פארוואס ווייל מ'לערנט אן א חברותא איז קיינער פארעכט נישט איינער דעם צווייטן קומט ארויס אסאך טעותים שנאמר ונואלו ונואלו איז אויכעט אזוי ווי מ'האט געשמועסט

התעו איז ווייטער א ענין פון א חטא, פון מטעה געווען, פון אראפגענומען פון וועג, זעט מען ווייטער אז נואלו איז א ענין פון חטא, זאגט די גמרא אמר רב נחמן בר יצחק, למה נמשלו דברי תורה כעץ, פארוואס איז די תורה נמשל צו האלץ, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה, לומר לך, מה עץ קטן מדליק את הגדול, אזוי ווי א קליין האלץ צינדט אן א גרויסע האלץ, מ'וויל אנצינדן א גרויסע פייער, דארף מען קודם אנצינדן די קליינע העלצעלעך, אף תלמידי חכמים, קטנים מחדדין את הגדולים, די קליינע ס'טייטש תלמידים זענען מחדד זייער רעביס, מען פרעגט זיי גוטע קשיות, און די רעביס דארפן טראכטן, מען דארף ענטפערן, און אזוי איז מחדד איינער דעם אנדערן, והיינו דאמר רבי חנינא, הרבה למדתי מרבותי, איך האב אסאך געלערנט פון מיין רעביס, מחבירי יותר מרבותי, פון די חברים נאך מער, און מתלמידי יותר מכולם, די מערסטע פון די תלמידים, פארוואס ווייל די תלמידים פרעגן די מערסטע שאלות, און במילא איז דאס מחדד מער און מער דאס לערנען, און פאר דעם לערנט מען פון זיי די מערסטע. זאגט די גמרא ווייטער, רבי חנינא בר פפא רמי, רבי חנינא בר פפא האט געפרעגט א סתירה פון צוויי פסוקים, כתיב, אין איין פסוק שטייט לקראת צמא התיו מים, ס'טייטש צו א צמא צו א דארשטעריגע דארף מען ברענגען וואסער, וואסער דאס איז א משל צו תורה, דאס טייטש מען דארף ברענגען תורה, צו איינער וואס וויל לערנען, וכתיב, אבער אין א צווייטע פסוק שטייט, הוי כל צמא לכו למים, אז דער וואס איז דארשטיג זאל גיין צו די וואסער, וואס טייטש דער וואס וויל לערנען זאל גיין צו די תורה, נישט מען דארף ברענגען די תורה צו דער וואס וויל לערנען, איז לכאורה א סתירה, נאר וואס דען, זאגט ר' חנינא בר פפא, אם תלמיד הגון הוא, טאמער עס איז א וואוילער תלמיד, עס איז א תלמיד וואס וויל לערנען פון זיין רעבין, איז אויף אים איז געזאגט געווארן לקראת צמא התיו מים, דארף מען אים ברענגען די תורה, דער רבי דארף קומען צו אים אים אויסלערנען, ואי לא, טאמער נישט קיין תלמיד הגון, ער וויל נישט לערנען פונעם רעבין, איז אויף אים געזאגט געווארן הוי כל צמא לכו למים, זאל ער גיין צום רעבן, דער רבי דארף אים נישט נאכלויפן. זאגט די גמרא ווייטער, רבי חנינא בר חמא רמי, געפרעגט א סתירה, כתיב אין איין פסוק שטייט, יפוצו מעינותיך חוצה, ווי רש"י זאגט עס גייט ארויף אויף סודות התורה, אז מען דארף מפרסם זיין די סודות התורה, מ'דארף עס אויסלערנען פאר די תלמידים, וכתיב, אבער שטייט אין א צווייטן פסוק, יהיו לך לבדך, אז מ'זאל באהאלטן די סתרי תורה די סודות, מ'זאל נישט אויסלערנען, נאר וואס דען, אם תלמיד הגון הוא טאמער א תלמיד הגון, וואס א וואוילע תלמיד, ער פירט זיך ווי ס'דארף צו זיין, איז אויף אים איז טאקע געזאגט געווארן יפוצו מעינותיך חוצה, מיט אים דארף מען לערנען סודות התורה, ואם לאו, און טאמער ס'איז נישט קיין תלמיד הגון, איז יהיו לך לבדך, אים טאר מען טאקע נישט אויסלערנען די ססרי תורה. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ר' חנינא בר אידי למה נמשלו דברי תורה למים, פארוואס טאקע איז די תורה נמשל למים דכתיב הוי כל צמא לכו למים? לומר לך, מה המים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך, אזוי ווי וואסער רינט אלעמאל אראפ צו נידריגע פלעצער, אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה, תורה האט אויך נאר א קיום ביי אן עניו, נישט ביי איינער וואס האלט זיך גרויס, ואמר רב אושעיא, א מימרא פון רב אושעיא, למה נמשלו די תורה לשלושה משקין הללו, במים וביין ובחלב, תורה איז נמשל צו דריי סארט משקאות, צו וואסער, צו וויין און צו מילך, ווי זעהן מיר דאס?

סיי וואסער, סיי וויין און סיי מילך, טאמער מען לייגט עס אריין אין טייערע כלים אין גאלד און זילבער, איז ווערט עס פארשימלט, מען קען עס נישט טרינקען, ס'קריגט נישט קיין גוטן טעם. אף דברי תורה, אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה, די זעלבע זאך די תורה האט אויך נאר א קיום אין איינער וואס איז א עניו, איינער וואס מאכט פון זיך גארנישט, און די גמרא ברענגט א מעשה, כדאמרה ליה ברתיה דקיסר רב שי' בן חנניה, די טאכטער פונעם קייזער האט געזאגט צו רבי שי' בן חנניה, אי, וואס טייטש, פוי, חכמה מפוארה בכלי מכוער, אזא שיינע אזא געלונגענע חכמה אין אזא מיסע כלי, ס'הייסט זי האט אים געזאגט ער קוקט נישט אויס גוט, אמר לה, האט רבי שי' בן חנניה געזאגט, אביך רמי חמרא במני דפחרא, דיין טאטע לייגט אויך אריין וויין אין כלי חרס, פארוואס, ווייל גוטע זאכן לייגט מען אריין אין מיסע כלים, אמרה ליה האט זי אים געענטפערט, אלא במאי נרמי, ווי דען זאל מען לייגן וויין, יעדער לייגט דאך וויין אין כלי חרס, לייגט מיין טאטע אויך, אמר לה, האט רב שי' געענטפערט, אתון דחשביתו רמו במני דהבא וכספא, ס'איז נישט וואס עטס זענטס ווי יעדעם, דו ביסט דאך די קייסער'ס טאכטער, די קייסער פאסט אז ער זאל אריין לייגן וויין אין גאלד און זילבער, אזלה ואמרה ליה לאבוה, איז זי געגאנגען פארציילן פארן טאטן, רמייא לחמרא במני דהבא וכספא, טאקע, מען האט אריין געלייגט דארט די וויין אין גאלד און זילבערנע כלים, ותקיף, ס'איז נחמץ געווארן, ס'איז געווארן עסיג, אתו ואמרו ליה, מען איז געקומען זאגן פארן קייסער אז די וויין איז נחמץ געווארן, אמר לה לברתיה, האט ער געזאגט פארן טאכטער, מאן אמר לך הכי, ווער האט דיר געזאגט דאס צו טון? אמרה ליה, האט זי געזאגט, רב שי' בן חנניה, קריוהו, האט מען טאקע געלאזט רופן רב שי', אמר ליה, האט די קייזער אים געזאגט, אמאי אמרת לה הכי, פארוואס האסטו טאקע אזוי געזאגט? אמר ליה, האט רב שי' געענטפערט, כי היכי דאמרה לי, אמרי לה, אזוי ווי זי האט מיר געזאגט האב איך איר געענטפערט, ס'הייסט אז זי האט זיך געוואונדערט פארוואס ס'דא חכמה אין אזא מיסע כלי, האב איך איר געענטפערט, אזוי ווי גוטע זאכן וויין האלט זיך אין מיסע כלים, זעלבע זאך חכמה האלט זיך אויך אין מיסע כלים, פארוואס, ווייל א מענטש וואס איז נישט שיין האלט זיך נישט גרויס, אז ער האלט זיך נישט גרויס האלט זיך ביי אים די חכמה. פרעגט אים אבער די קייזער והא איכא שפירי דגמירי, ווי נישט ווי מען זעט דאך שיינע מענטשן וואס קענען יא, זענען יא בעלי חכמה, האט ער אים געענטפערט, אי הוו סנו טפי הוו גמירי, ס'טייטש טאמער די שיינע מענטשן וואלטן ווען געווען מיס וואלטן זיי נאך מער געקענט, און ממילא וואס מיסער אלץ מער פארוואס ווייל א מענטש וואס האלט זיך קליין איז א עניו, קען לערנען, ער פארגעסט נישט דאס לערנען. זאגט אונז די גמרא דבר אחר, נאך א פשט פארוואס די תורה איז נמשל צו וואסער, וויין מיט מילך, ווייל מה שלושה משקין הללו אין נפסלין אלא בהיסח הדעת, ווי רש"י זאגט, טאמער מען פאסט נישט אויף אויף די משקים, גיסט זיך עס אויס אין א רגע, די זעלבע זאך טאמער עפעס פאלט אריין אין וואסער, אין וויין, אין מילך, ווערט עס גראד קאליע, מה שאין כן אין אויל אדער האניג, אז עפעס פאלט אריין אין דעם, מישט זיך עס נישט אויס אין די גאנצע משקה, מען קען עס ארויסנעמען. וואסער, וויין מיט מילך מוז מען אלעמאל אויפפאסן, גארנישט זאל נישט אריינפאלן, מען טאר נישט מסיח דעת זיין פון דעם, אף דברי תורה, אין משתכחין אלא בהיסח הדעת, די זעלבע זאך דברי תורה, ווערט אויך נשתכח בהיסח הדעת, טייטש מען טאר נישט מסיח דעת זיין פון תורה, טאמער מען איז מסיח דעת קען מען דאס פארגעסן. זאגט אונז די גמרא ווייטער, די גמרא גייט צוריק צו די ענין פון גשם, פון רעגן, זאגט די גמרא אמר רב חמא ברבי חנינא, גדול יום הגשמים כיום שנבראו שמים וארץ, א טאג וואס ס'רעגנט איז אזוי גרויס ווי די טאג וואס איז באשאפן געווארן שמים וארץ, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, די נביא זאגט דארט אין ישעיה, ישעיה הנביא זאגט פאר כורש מלך פרס די גרויסע זכותים און די גרויסע ישועות וואס ער וועט האבן טאמער ער וועט לאזן בויען די בית המקדש, איז שטייט דארט אין פסוק, הרעיפו שמים ממעל ושחקים יזלו צדק, ס'וועט אראפרינען פונעם שחקים פון די הימלען צדק, תפתח ארץ ויפרו ישע, ישועות וועלן וואקסן פון די ערד, וצדקה תצמיח יחד צוזאמען מיט צדקה, אני ה' בראתיו, בראתים לא נאמר, וואס טייטש אני ה' ברסיו? דער רבונו של עולם זאגט איך האב אים באשאפן, בראתיו, שטייט נישט בראתים, איך האב זיי באשאפן, וואס טאמער ס'וואלט געשטאנען בראתים, וואלט בראתים ארויפגעגאנגען אויף די שחקים אויף די הימלען, אבער שטייט נישט בראתים שטייט בראתיו, בראתיו טייטש אויף די רעגן אלא בראתיו, ס'גייט ארויף אויף די רעגן, און ווי רש"י זאגט שמע מינה שמשתבח ומתפאר הקדוש ברוך הוא במטר השמים, דער רבונו של עולם האלט זיך גרויס מיט דעם, זעען מיר דא אז גדול יום הגשמים כיום שנבראו שמים וארץ, דאס איז די עיקר זאך וואס דער רבונו של עולם האלט זיך גרויס מיט, אז דער רבונו של עולם כביכול באשאפט די רעגן, זאגט די גמרא אמר רב אושעיא, גדול יום הגשמים שאפילו ישועה פרה ורבה בו, א טאג וואס רעגנט איז די ישועות זענען פרה ורבה, ווי רש"י זאגט, מליצי זכות נכנסין לפניו ביום הגשמים, די מליצי יושר גייען אריין כביכול פארן רבונו של עולם א טאג וואס ס'רעגנט, שנזכה לישועה מתוך שעת רצון, ווייל ס'איז א שעת רצון דעמאלטס שנאמר זאגט די גמרא ווי שטייט אין פסוק תפתח ארץ ויפרו ישע זעהן מיר אז בשעת וואס ס'רעגנט איז די ישועות פורה א לשון פון פרו ורבו ס'וואקסט די ישועה אין אזא טאג זאגט די גמרא אמר ר' תנחום בר חנילאי אין הגשמים יורדין אלא אם כן נמחלו עוונותיהן של ישראל ס'טייטש ס'הייבט נישט אן צו רעגענען די אייבערשטער שיקט נישט רעגן נאר נאכדעם וואס די אייבערשטער מוחל אלע עבירות פון אידן שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק רצית השם ארצך דער רבונו של עולם איז נתרצה מיט זיין לאנד טייטש די אייבערשטער מאכט רעגענען שבת שבות יעקב

עטס האט עס געלערנט פון דעם פסוק, אנן מהכא מתנינן לה, איך האב א ראיה פון א צווייטע פסוק אז דער רבונו של עולם מאכט נאר רעגענען נאכדעם דער רבונו של עולם איז מוחל אלע עבירות, ווייל שטייט אין פסוק ואתה תשמע שמים וסלחת לחטאת און שטייט דארט ווייטער עבדיך ועמך ישראל, דער רבונו של עולם פארגעבט די עבירות, און ווי רש"י צייכענט צו די המשך הפסוק שטייט דארט ונתתה מטר על ארצך זעהן מיר אז די רעגן, ס'הייבט נאר אן צו רעגענען נאך ס'איז דא מחילת עוונות. זאגט די גמרא אמר רב תנחום בריה דרבי חייא איש כפר עכו, אין הגשמים נעצרין, אלא אם כן נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה. וואס טייטש טאמער מען זעהט אז די רעגן הערט אויף אז ס'רעגנט נישט, איז א סימן אז כלל ישראל חס ושלום איז נתחייבו כליה, ס'איז נגזר געווארן אויף זיי א כליה זאלן פארניכטעט ווערן, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, ציה גם חום יגזלו מימי שלג שאול חטאו, וואס בפשטות גייט דער פסוק ארויף אויף דער דור המבול, אז בשעת ס'איז געווען א מבול, איז דאך נישט געווען נישט קיין זומער נישט קיין ווינטער, איז אויף דעם זאגט דער פסוק, ציה וואס טייטשט די טרוקנקייט, גם חום און די היץ די זומער, יגזלו מימי שלג און די זעלבע זאך די שלג די מימי שלג די ווינטער, איז יגזלו די דור המבול האט גע'גנב'עט די אלע עונות, די זומער מיט די ווינטער האבן זיי גע'גנב'עט, מיט דעם וואס זיי האבן גורם געווען ס'זאל קומען א מבול, שאול חטאו, זענען אנגעקומען ביז גיהנום אריין. אבער דא דרש'נט מען די פסוק אנדערש, מען דרש'נט די פסוק אז ציה גם חום יגזלו מימי שלג, טאמער דו זעסט אז די טרוקנקייט און די היץ גנב'עט מימי שלג פון די ווינטער, ס'טייטש די זומער ציט זיך אריין אין די ווינטער, די ווינטער קומט נישט, ס'רעגנט נישט איז א סימן שאול חטאו, אז מ'איז צוגעקומען צום שאול תחתית אז כלל ישראל חס ושלום איז נתחייבו כליה, אמר ליה זעירי מדיהבת לרבינא, א צווייטע לימוד אויף די זעלבע זאך, אתון מהכא מתניתו לה, אנן מהכא מתנינן לה, פון א אנדערע לימוד שטייט אין פסוק ביי קריאת שמע וואס מ'זאגט יעדן טאג ועצר את השמים, און שפעטער שטייט ואבדתם מהרה, ס'טייטש ווען איז ועצר את השמים, ווען רעגנט נישט, ווען ס'איז ואבדתם מהרה, ווען ס'איז נתחייבו חס ושלום כליה, זאגט די גמרא ווייטער אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, אין הגשמים נעצרין אלא בשביל ביטול תרומות ומעשרות, נאר ווייל מ'איז מבטל תרומות ומעשרות, פארדעם קומט נישט קיין רעגן, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק די זעלבע פסוק, ציה גם חום יגזלו מימי שלג, און די גמרא פרעגט גראד מאי משמע ווי זעהן מיר אין די פסוק די ענין, תנא דבי רבי ישמעאל האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, בשביל דברים שציוויתי אתכם בימות החמה, וואס טייטש ציה חום ציה איז א לשון פון ציווי, און חום איז די ענין פון זומער וועגן די זאך וואס דער רבונו של עולם האט באפוילן אין די זומער ס'טייטש מפריש זיין תרומות און מעשרות וואס דאס איז מען נארמאל מפריש אין די זומער בשעת מען שניידט די תבואה ולא עשיתם און עטס האט עס נישט געטון איז יגזלו מכם מימי שלג בימות הגשמים דאס איז גורם אז יגזלו מימי שלג אז עס קומט נישט קיין ווינטער אז עס רעגנט נישט זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי שמעון בן פזי אין הגשמים נעצרין אלא בשביל מספרי לשון הרע נאר ווייל מענטשן רעדן לשון הרע שנאמר ווי שטייט אין פסוק

דארשנט רבי שמעון בן פזי אנדערש, אז רוח צפון תחולל גשם, ווייסט פארוואס די צפון ווינט בלאזט אוועק די רעגן, איז גורם זאל נישט רעגענען, ופנים נזעמים, און די רבונו של עולם זאל האבן א כעס, פארוואס? וועגן לשון סתר, ווייל מען רעדט לשון הרע. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב סלא אמר רב המנונא, אין הגשמים נעצרין אלא בשביל עזי פנים, די סיבה וואס ס'רעגנט נישט, איז ווייל ס'דא עזי פנים, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, וימנעו רביבים ומלקוש לא היה, ס'טאטש ס'איז נישט געקומען קיין רעגן, ס'איז נישט געקומען קיין מלקוש, מלקוש דאס איז די לעצטע רעגן, פארוואס? ווייל ומצח אשה זונה היה לך, האסט געהאט א פנים פון אשה זונה, האסט דיך נישט געשעמט פון גארנישט, דער פסוק זאגט דארט ווייטער, מאנת הכלם, האסט דיך נישט געוואלט שעמען, ס'טאטש ביסט אן עזות פנים, ווייל ביסט עזות פנים האט נישט גערעגנט, ואמר רב סלא אמר רב המנונא, כל אדם שיש לו עזות פנים, סוף נכשל בעבירה, צום סוף איז ער נכשל אין עבירה שנאמר, ומצח אשה זונה היה לך, ס'גייט א פנים פון אשה זונה פון עובר עבירה. רב נחמן אמר, נישט אז צום סוף וועט ער טון עבירה, נאר בידוע שנכשל בעבירה, ס'איז זיכער ער האט געטון עבירה שנאמר, היה לך, היה איז א לשון אז ס'איז געווען, ולא נאמר יהיה לך, אז דו וועסט טון עבירה, ס'איז זיכער ער האט געטון עבירה, זאגט די גמרא אמר רבה בר רב הונא, כל אדם שיש לו עזות פנים, מותר לקרותו רשע, מען מעג אים רופן א רשע, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, העז איש רשע בפניו, מעגסט רופן אן עז פנים רשע פאר אים אין פראנט פון אים, אינעם פנים אריין. ר' נחמן בר יצחק אמר, מותר לשנאותו, מען מעג אים אויך פיינט האבן אפילו עס איז דא עבירה מ'טאר נישט פיינט האבן סתם א איד, אזא איד א עז פנים מעג מען פיינט האבן, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, ועוז פניו ישונא, איז פשטות זאגט די פסוק ועוז פניו ישונא, אז איינער וואס א עוז, ער איז א בעל חכמה איז פניו ישונא, קריגט ער א הדרת פנים, אבער דא ליינט מען אנדערש, רש"י זאגט אנשטאטס ועוז. ליינט מען ועז, און אל תקרי ישונא אלא ישנא, מען דארף אים פיינט האבן, און רש"י זאגט די אינטערעסאנטע רש"י, ישנא עם שוא, און אלע מוטשען זיך ווי קומט דא אריין א שוא, נאר די מהרש"א זאגט זייער שיין, אז שוא מיינט נישט שוא, די נקודה שוא, נאר שוא מיינט בסין ואלף, ס'טייטש א ראשי תיבות, סין ואלף אז אנשטאטס ישונא דארף מען ליינען ישנא מיט א סין און א אלף, ווייל טאמער עס וואלט טאקע געמיינט ישונא וואלט געדארפט שטיין שין היי, אזוי ווי די שינוי די לשון שינוי משונה איז שין היי שטייט סין אלף איז טאקע א ראיה אז ועוז פנים ישונא מיינט ועז פנים ישנא מען דארף פיינט האבן א עז פנים זאגט די גמרא ווייטער אמר רב קטינא אין הגשמים נעצרין אלא בשביל ביטול תורה די סיבה וואס ס'רעגנט נישט איז ווייל מ'איז מבטל תורה שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק בעצלתיים ימך המקרה, וואס פשטות מיינט די פסוק אז בעצלתיים, מ'איז פויל, א לשון פון עצלות, און מען פאררעכט נישט די דאך איז ימך המקרה פאלט צאם די דאך, אבער מען דרשנ'ט עס, בעצלתיים איז טייטש בשביל עצלות שהיה בישראל שלא עסקו בתורה, מען האט מבטל תורה געווען מען האט נישט געלערנט, איז אויף דעם זאגט די פסוק ימך המקרה, וואס מיינט דאס, נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא מך, די רבונו של עולם כביכול ווערט א ענין פון א מך, ענין פון ארעמאן, א ארעמאן האט נישט וואס צו געבן, האט נישט קיין רעגן, רבונו של עולם כביכול זאגט, איך מאך ס'זאל נישט רעגענען ווייל עצלתיים, עטס איז געווען פויל, עטס האטס מבטל תורה געווען, ווי זעהן מיר אז ימך המקרה מיינט די רבונו של עולם א בחינה פון א עני, אז ער מאכט זיך ווי א עני, ווייל ואין מך אלא עני שנאמר ואם מך הוא מערכך, ואין מקרה אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר המקרה במים עליותיו, זעהן מיר מקרה גייט ארויף אויפן רבונו של עולם און מך איז א ענין פון ארעמאן. זאגט די גמרא ווייטער רב יוסף אמר, מהכא, מ'לערנט עס אויס אין א צווייטע פסוק, שטייט אין פסוק, ועתה לא ראו אור בהיר הוא בשחקים ורוח עברה ותטהרם, מ'דרשנ'ט די פסוק אזוי, ואין אור אלא תורה, אור גייט ארויף אויף תורה שנאמר כי נר מצוה ותורה אור, און ממילא זאגט מען אזוי, ועתה לא ראו אור, היות וואס מ'האט נישט געלערנט ווי ס'דארף צו זיין מ'האט מבטל תורה געווען, איז בהיר הוא בשחקים, וואס מיינט בהיר הוא בשחקים? תנא דבי רבי ישמעאל אפילו בשעה שרקיע נעשה בהורין בהורין להוריד טל ומטר, ס'טייטש אפילו ס'זעהט אויס אז די הימל ווערט פארפלעקט מיט וואלקענעס ס'גייט שוין רעגענען, זאגט דער פסוק ווייטער, רוח עברה ותטהרם, קומט א ווינט און בלאזט אוועק אלע וואלקענעס און ס'רעגנט נישט, פארוואס? ווייל מ'האט מבטל תורה געווען. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב אמי, אין הגשמים נעצרין אלא בעוון גזל, נאר ווייל מען גנב'עט, שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק, על כפיים כסה אור, איז בעוון כפיים, ווייל מען גזל'ט, כסה אור, קומט נישט קיין רעגן. ווי זעהן מיר כפיים איז געגנב'עט ווי זעהן מיר אור איז רעגן? זאגט רב אמי, ואין כפיים אלא חמס, שנאמר, מן החמס אשר בכפיהם, זעהן מיר כפיים איז א ענין פון גנב'נען, ואין אור אלא מטר, שנאמר, יפיץ ענן אורו, אז די מלאך וואס איז ממונה אויף רעגן, איז יפיץ ענן אורו, צושפרייט די וואלקן פון רעגן פונעם רבונו של עולם, זעהן מיר אז אור איז א ענין פון רעגן, זאגט יעצט רב אמי, מאי תקנתיה, וואס איז טאקע טאמער עס הערט זיך אויף דאס רעגן, ס'רעגנט נישט, וואס איז די תקנה דא? ירבה בתפילה, מען דארף מרבה זיין בתפילה שנאמר, ווייל שטייט סוף אין דעם פסוק וואס מען האט יעצט געזעהן פון על כפיים כסה אור, שטייט דארט סוף פסוק ויצו עליה במפגיע, ס'טייטש טאמער מען איז מפגיע טאמער מען דאווענט איז ויצו עליה, איז דער רבונו של עולם מצוה אז ס'זאל יא רעגענען, ווי זעהן מיר מפגיע מיינט געדאוונט, ואין פגיעה אלא תפילה, שנאמר שטייט אין פסוק, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה וגומר, ואל תפגע בי, דער רבונו של עולם זאגט צו ירמיה זאלסט נישט דאווענען צו מיר זעהן מיר אז פגיעה, מפגיע איז א לשון פון דאווענען, טאמער מען דאווענט איז ויצו עליה קומט צוריק דאס רעגן. זאגט די גמרא ווייטער, ואמר רב אמי, מאי דכתיב, וואס שטייט אין פסוק אין קהלת, אם קהה הברזל והוא לא פנים קלקל, ס'טייטש אזוי, די לשון הפסוק דארט אין קהלת איז, מ'גייט יעצט זען אפאר דרשות אויף די זעלבע פסוק, די פסוק זאגט דארט, אם קהה הברזל, טאמער די ברזל, די אייזן, די שווערד איז קהה, ס'איז פארשוואכט געווארן שוין מער נישט שארף, והוא לא פנים קלקל, און די פנים פונעם שווערד איז אויך מיס, ס'גלאנצט מער נישט, פון דעסטוועגן זאגט די פסוק, וחילים יגבר, איז נאכאלץ גוט פאר מיליטערס-לייט, ס'טייטש, טאמער א סאלדאט האט אפילו א נישט אויסגעשלייפטע שווערד, איז נאכאלץ איז דאס גוט, ס'העלפט אים, און ויתרון הכשיר חכמה, נאך מער פון אלעס איז חכמה, ס'טייטש, דאס לערנען תורה איז נאך חשוב'ער פון אלעם און דאס געבט כח פארן מיליטער. על כל פנים דרשנ'ט רב אמי אזוי, אם קהה הברזל והוא לא פנים קלקל, אם ראית רקיע שקיהה כברזל, מלהוריד טל ומטר, אז דו זעסט דער הימל איז פארשוואכט, ס'קומט נישט אראפ קיין רעגן, איז פארוואס? בשביל מעשה הדור שהן מקולקלין, וועגן די דור וואס איז מקולקל שנאמר והוא לא פנים קלקל, ווייל מענטשען איז מקולקל מען פירט זיך נישט ווי סדארף צו זיין, איז מה תקנתם, וואס איז די תקנה אז מען וויל זאל רעגענען, יתגברו ברחמים, מען זאל זיך מתגבר זיין מיט תפילה, שנאמר וחילים יגבר, חילים איז א לשון פון תפילה, אזוי ווי מען געפינט אוחילה לקל, על כל פנים זאל מען דאווענען, און די פסוק פירט אויס, ויתרון הכשיר חכמה, וואס מיינט כל שכן אם הוכשרו מעשיהן מעיקרא, דאס בעסטע איז טאמער מען האט קיינמאל נישט מקלקל געווען, מען האט זיך אלעמאל געפירט ווי סדארף צו זיין, טאמער מען פירט זיך ווי עס דארף צו זיין רעגנט געהעריג, טאמער אבער נישט, איז דא די עצה פון תפילה. ריש לקיש אמר, ריש לקיש דרשנ'ט אנדערש די פסוק זאגט ער אזוי, אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל, ס'טייטש אם קהה הברזל טייטש אויב זעסטו איינער וואס דאס לערנען איז אים שווער אזוי ווי א שוואכע אייזן, פארוואס? ווייל בשביל משנתו שאינה סדורה עליו, די סיבה וואס ער קען נישט לערנען איז ווייל ער האט נישט גוט מסדר געווען די משניות, די דרך אידעך, און דעמאלטס איז געווען די דרך אז קודם האט מען גוט דורכגעלערנט די משניות און עס גוט איינגע'חזר'ט בעל פה, און אויף דעם האט מען געבויט די גמרא. איז אויף דעם זאגט ריש לקיש, איינער וואס מ'זעהט די לערנען איז אים שווער, ער פרעגט קשיות ס'איז נישט קיין קשיות, תירוצים ס'איז נישט קיין תירוצים, ראיות ס'איז נישט קיין ראיות אלץ פארוואס? ווייל ער האט נישט גוט מסדר געווען די משניות ער האט נישט גוט געלערנט די משניות, שנאמר, אזוי שטייט אין פסוק, והוא לא פנים קלקל, וואס טייטש והי' לו? ווייסט פארוואס ער איז נישט מצליח? ווייל פנים, פנים טייטש וואס קומט פאר די גמרא די פנים וואס קומט פריערט, דאס קומט פאר די גמרא טייטש די משניות קלקל, האט ער נישט געלערנט ווי עס דארף צו זיין, איז מאי תקנתיה, וואס איז די תקנה דא, אז ער וויל מתקן זיין, ירבה בישיבה, ער זאל זיך צוריק אריינזעצן אין ישיבה צוזאמען מיט אנדערע תלמידים, גוט אויסקלארן די משניות וועט ער קענען לערנען, שנאמר, אזוי שטייט אין פסוק, וחיילים יגבר, חיילים איז חיילות חיילות, גרופעס גרופעס פון ישיבה בחורים, ס'טייטש ער'ט זיך צוריך אריינזעצן צוריק אין ישיבה זיך נעמען צוריק לערנען די משניות, עטער קענען מתקן זיין דאס ער האט מקלקל געווען, אבער זאגט די פסוק, ויתרון הכשיר חכמה, ס'טייטש כל שכן אם משנתו סדורה לו מעיקרא, דאס בעסטע איז טאמער מ'איז מסדר קודם די משניות נישט מ'דארף מתקן זיין שפעטער, אבער טאמער נישט איז דא א תקנה, זאגט די גמרא כי הא דריש לקיש, הוה מסדר מתניתיה ארבעין זימנין, פלעג ער לערנען די משניות פֿערציק מאל כנגד ארבעים יום שניתנה תורה, און נאר נאכדעם ועייל לקמיה דרבי יוחנן איז ער ארויף צו רבי יוחנן לערנען גמרא, רב אדא בר אהבה מסדר מתניתיה עשרים וארבע זימנין פֿיר און צוואַנציק מאל כנגד תורה נביאים וכתובים, די ספרי התנ"ך און נאר נאכדעם ועייל לקמיה דרבא איז ארויף צו רבא לערנען גמרא. זאגט די גמרא יעצט נאך א לימוד פון דעם פסוק פונעם קהה הברזל, רבא אמר אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל, אז דו זעסט א תלמיד וואס דאס לערנען גייט אים שווער ווי א אייזן ווי א שוואכע אייזן, זאלסט וויסן פארוואס, בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים, וועגן זיין רבי ווייזט אים נישט קיין סבר פנים יפות, ער ווייזט אים נישט קיין שיינע פנים, און פאר דעם קען ער נישט לערנען, שנאמר, והוא לא פנים קלקל, ס'טייטש והי' לו, ווייסט פארוואס דער תלמיד קען נישט לערנען ווייל פנים קלקל, דער רבי ווייזט אים א פנים מקולקל, ער ווייזט אים נישט קיין שיינע פנים און ער נעמט אים נישט אויף ווי ס'דארף צו זיין פארוואס? ווייל דער תלמיד פירט זיך נישט ווי ס'דארף צו זיין, איז מאי תקנתיה, וואס איז די תקנה דא? ירבה עליו רעים, ער זאל שיקן חברים צום רבי'ן און מפייס זיין דעם רבי'ן, שנאמר וחיילים יגבר, זאל שיקן זיינע חברים מפייס זיין דעם רבי, אבער זאגט דער פסוק, ויתרון הכשיר חכמה וואס טייטש כל שכן אם הוכשרו מעשיו בפני רבו מעיקרא, דאס בעסטע איז איינער וואס פירט זיך ווי עס דארף צו זיין זיין רבי האט אים ליב, ווייזט אים א סבר פנים יפות און לערנט אים אויס ווי עס דארף צו זיין, טאמער נישט איז דא א תקנה ווי מען קען מפייס זיין די רבי מיט חברים.